אקעי מוריי ורבותי פרשת פנחס און קודם טענק עווריוואן פאר אלל דער ווישעס און מזל טוב'ס און זאכן ס'איז זייער זייער פאר א גרויסע פארגעניגן אז יעדע איינער איז דא חברים וואס איז משתתף אין שמחות און אלע מיני זאכן אזוי ווי דאס. פנחס איז איינער פון די זאגט ר' שאול מגיד איז איינער פון די גרעסטע היראוס וואס איז דא אין די חומש.

כמעט קיין איינער פון זיי האט נישט די לעוועל פון וואס די מעשה זאל זיין ארום אים, ארום א מעשה וואס ער האט געטון, ארום א זאך, ארום זיין פערזענליכקייט, זיין אישיות, זיין קערעקטער, זאל זיין אזא שטארקע פוינט, אזא שטארקע זאך אין די מעשה, זיי זיין, זיין התעוררות, זיין סארס, זיין זאך וואס ער האט געטון. און פנחס איז איינע פון די גרעסטע זאכן סיי אין די חומש און סיי אפילו אויב מען קוקט שפעטער אין תנך קען מען זען, און כל שכן אויב מען קוקט. אין די מאמרי חזל און די גאנצע וואס זיי האבן געזאגט אז פנחס זה אליהו פארשטייט זיך אז ס'מיינט נישט אז עס איז געווען די זעלבע מענטש נאר וואס זיי מיינען איז אונז האבן שוין געלערנט אפאר מאל די זעלבע מהלך אז ס'מיינט אז די קערעקטער די סארט קערעקטער וואס הייסט פנחס וואס ער האט גענומען די זאך ער האט גענומען די זאך אין די הענט און ארום אים דרייט זיך די גאנצע זאך זה אליהו און דאס איז אזא און חזל לויט ווי חזל פארציילן אונז אז אליהו הנביא לעבט אויף אייביג אין אנדערע ווערטער.

געשטארבן, ס'איז בטל. אבער ס'איז דא איין מענטש, ס'דא איין מענטש אין תנך וואס ער איז נישט געשטארבן, ער איז געגאנגען בסערה השמימה, אין אנדערע ווערטער, די זעלבע זאך אין תנך. ס'איז דא איין, די איינציגסטע קערעקטער, די איינציגסטע איש מאישי התנך וואס לעבט נאך עד היום הזה איז אליהו הנביא. און ווען חכמים זאגן אז ער לערנט סודות התורה מיט חכמים, אדער ער זאגט חסידות פאר חכמים, אדער צו בגשמיות ממש, צו באורח שכל, אזוי ווי תיקוני זוהר זאגט, איז טייטש אז די סארט גילוי, די סארט התגלות וואס דרייט זיך אין תנך, וואס איז געווען בזמן התנך, וואס היינט איז נישט דא,

אויב מ'קוקט אריין אין די פרשה גוט זעט מען אז ס'געווען א מעשה אז די אידן האבן געוואוסט פון א שרעקליכע מצב, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויאכלו זבחי מתים, זיי האבן געגעסן צו עבודה זרה, בנות מדין, פעור, אלע מיני פראבלעמען. יעצט וואס שטייט? וואס שטייט אין פרשה אין די לעצטע סוף פרשת בלק? ויחר אף ה', ויחר אף השם. די אייבערשטער איז געווען א חרון אף. און די מפרשים זענען מסביר שוין אין יענע פסוק ויחר אף השם וואס טייטש אז ס'איז געווארן א מגפה ווייל אנדערש שטימט נישט די המשך ס'מוז זיין ויחר אף השם וואס איז חרון אף השם האט די אייבערשטער געזעצן אין זיין בענקל אין זיין שטוהל און געזאגט איך בין ברוגז נישט דאס איז טייטש ויחר אף השם איז דאך די מהות פון חרון אף השם די מידה וואס הייסט חרון אף השם איז טייטש א מגפה ס'טייטש ס'הייבט זיך אן צרות אזוי ווי די תיאור פון דעם איז אזוי ווי אין פרשת קרח שטייט החל הנגף ס'הייבט זיך אן א מגפה מענטשן הייבן אן צו שטארבן ס'זענען געשטארבן מענטשן רעכטס און לינקס איבעראל און און אונז ווייסן די כלל ביי מגיפה איז אזא זאך, כיון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין טוב לרע, דאס הייסט ווען ס'איז דא אזא מגיפה ס'איז ספרעד, ס'איז אזויווי ס'איז ממש אזויווי א מגיפה, איטס ספרעד, איטס קאנטעידזשעס, יעדע איינער וואס דרייט זיך ער כאפט עס, מען ווייסט נישט ווער עס שטארבט נישט, ס'הייבט זיך אן צו שטארבן מענטשן, און דאס איז די קאנפליקט, ווען מען קוקט על פי פשט, ווען שטייט אויף משה מיט יעדער, והמה בוכים.

פנחס בן אלעזר וואס האט ער געטון? השיב את חמתי מעל בני ישראל, ער האט משיב געווען די חימה, הייסט די חרון אף, הייסט די מגיפה, די דין, די צרה וואס איז געווארן אויף אידן, בקנאו את קנאתי דורך דעם, ממילא הנני נותן לו את בריתי שלום, ממילא באקומט מען א ברכה, און וואס, און וואס אין די פסוק פירט אויס, תחת אשר קנא לאלקיו, ויכפר על בני ישראל, וואו וועט נישט תחת אשר קנא לאלקיו, וביער את הרע מקרבך, און נישט דאס, נישט דאס איז די ווארט פון א קנאות, דאס א ווארט פון די קנאות איז, ויכפר על בני ישראל, דורך דעם וואס ער האט מונע געווען די מגיפה, ער האט זיך אריינגעשטעלט,

עס איז דא א כלל, אזוי ווי חזל רופן עס כשיש דין למטה אין דין למעלה. ס'איז א זייער א פשוט'ע זאך. הייסט, לכאורה איז עס סאונד אביסל שלעכט, ווייל אז מען גייט מען דארף, א מענטש נעמט איבער די אייבערשטער. אבער לאמיר עס אביסל אביסל מער געבן צו פארשטיין די ענין. ס'איז דא ס'איז דא אסאך וועגן ווי אזוי מענטשן זענען זיך מתייחס צו די אייבערשטער'ס מידות, צו די אייבערשטער'ס זאכן. ס'הייסט דא, הדבק במידותיו מה הוא רחום אף אתה רחום, אלע מיני גוטע זאכן וואס די אייבערשטער איז, וואס אונז רופן פשוט גוט, ס'הייסט צד החסד פון די וועלט.

אנדרלמוסיא באה לעולם ואינו מבחין בין טוב לרע איז פשוט ווייל דאס הסרת השגחה ווען ס'וואלט געווען ווען די אייבערשטער וואלט געווען אזא שלעכטער די אייבערשטער האט עפעס א שטעקן וואס ער שלאגט מיט דעם רשעים ער שלאגט די רשעים אבער די אייבערשטער האט נישט אזא שטעקן וואס די אייבערשטער טוט אלע דריימאל איז מזל אלע עונשין ווען ס'שטייט די אייבערשטער איז וחרה אפי ווען ס'שטייט אלעמאל מיינט עס ואנכי הסתר אסתיר פני אלעמאל מיינט עס ס'דאך דא גבורות ס'דאך דא גבורות אין די וועלט ס'דאך דא ערדציטערנישן מיט מחלות מיט אלע מיני זאכן נאר נארמאל איז דא השגחה די אייבערשטער זאגט ער געבט גוטס פאר צדיקים און שלעכטס פאר רשעים וכדומה.

ס'קומט מחלות וואס וואס ברענגט רעש יעדע איינער שטארבט און פנחס גייט און ער סטאפט עס ער זאגט איך איך וויל נעמען איבער דיין וואס מיינט עס נעמט איבער די אייבערשטערס די אייבערשטערס כעס מיינט עס ער נעמט איבער די אייבערשטערס כעס בקנאו די אייבערשטערס קנאה איז די טייטש איז ווען ס'איז דא ווען ס'איז דא א חורבן ווען ס'איז דא א א פראבלעם ווען ס'איז דא א עבודה זרה עריות דא זאכן וואס זענען מחריב די וועלט זענען אמת'דיג מחריב די וועלט נישט

וואס טוט לייטנינג? די אייבערשטער מאכט לייטנינג, די אייבערשטער מאכט כוחו וגבורתו מלא עולם, די אייבערשטער מאכט דינערען און בליצן, וואס וויאזוי וויאזוי איז א מענטש ניצול פון די אייבערשטער'ס דינערען און בליצן? האט בענדזשאמין פרענקלין אויסגעטראפן אזא זאך הייסט א לייטנינג ראד, לייטנינג ראד איז טייטש, מען קען זיך נישט שלאגן מיט די אייבערשטער'ס דינערען און בליצן, עס איז שטערקער ווי דיך, אבער וואס מען קען טון, מען קען עס איבערנעמען, מען קען עס אנכאפן און עס אריינשטופן אין די ערד, דאס הייסט, אינסטעד פון ווארטן אז די אייבערשטער זאל זיין זאל פירן די וועלט און עס זאל קומען מיט זיין קנוא ונוקם מיט זיין חימה וואס דאס איז שרעקליך, טוט מען עס אליינס.

אז מ'איז נישט מעניש אזוי ווי די בית דין של מעלה, אזוי ווי די דיני שמים זענען מעניש, ס'קומט א ערדציטערניש וואס הרג'ט די גאנצע וועלט, איז מען מעניש פונקטליך וואס מ'דארף אדער וויפיל ווייניגער מ'דארף. און אויב אונז פארשטייען אזוי קען מען שוין פארשטיין צוריק די אונזער ארידזשינעל הגדרה פון פנחס. דאס הייסט אויב אויב אלע אלע נביאים, אלע צדיקים, משה, אהרן, זיי זענען אלע גוט, ווען ס'איז דא ווען ס'איז דא השגחה, ווען ס'איז דא ס'איז דא א ברית, א קלארע ברית, מ'זעהט אז ס'איז דא אזוי ווי די צייט פון תנ"ך,

דאס איז די ענין אמת'דיגע ענין פון בקנאו את קנאתי. און איך גיי נאר ענדיגן מיט א פראוואקעישאן, ס'איז געווען א מעשה, ר' מוישלע סאווראנער איז געקומען צו דער טשערנאבלער מגיד, און ער האט געזאגט פאר דער טשערנאבלער מגיד אזוי, איך דריי זיך אין פארשידענע שטעטלעך און פלעצער, און איך רעד מיט אייערע חסידים, און אייערע חסידים זאגן מיר, די פשוט'ע מענטשן, אז דער רבי האט זיי געזאגט אז מען דארף, מען טאר נישט זינדיגן ווייל דער רבי ווייסט, דער רבי האט רוח הקודש, דער רבי גייט וויסן, ממילא האט דער טשערנאבלער מגיד האט איינגערעדט פאר די מענטשן,